הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת עירובין דף ג'. יעצט האבן מיר געהאט אין די ערשטע דף אין מסכת עירובין, רב זאגט, וואס איז די טעם פון די חכמים אז די קורה, די בים וואס מען לייגט אין פארנט ביי די מבוי כדי צו קענען טראגן אין די מבוי שבת, זאגן די חכמים אז די קורה טאר נישט זיין העכער צוואַנציק אמות, ווייל די חכמים לערנען עס ארויס מפתחו של היכל, און אונז געפינען מיר די בית המקדש די טיר פון די בית המקדש איז געווען צוואַנציק אמות, און דאס הייסט א טיר. איז די זעלבע זאך די עפענונג פון א מבוי, אז דו ווילסט לייגן א קורה און מען קוקט עס אן ווי א טיר, וועסט קענען מטלטל זיין, קען עס נישט זיין העכער צוואַנציק אמות. נו פרעגט די גמרא אלא מעתה אויב אזוי, צוויי ווערטער אונטן, אלא מעתה אויב אזוי אז רב וואס מיר האבן געלערנט ארויס פון פתחו של היכל, לא תיהני ליה אמלתרא.

זעהן באלד אין די גמרא, אבער באלד וועט מען זעהן אז אויב איז דא אמלתרא איז אפילו העכער צוואנציג אמות גוט, אויב די קורה איז געלייגט אויף א וועג פון אמלתרא, ווייל דהא היכל אמלתרא הויא ליה ס'איז דאך געווען ביים היכל אין בית המקדש העכערן טיר אמלתרא. אפילו הכי עשרים אמה הוא דגבוה מיט דעם אלעם, מיט דעם אלעם ווערט נאך אלץ די טיר גערופן טיר ביי צוואנציג אמות, מיט דעם וואס ס'האט די שיינע מאלדינגס פון העכער דעם, האלט ער מיט דעם וואס איז אזוי ווי א. מאלדינגס יא, איינס אביסל לענגער קערצער קערצער, פאר שיינקייט, מיט דעם אלעם דארף עס זיין צוואנציג אמות, דתנן חמש אמלתראות של מילה, פֿינף, שיינע העלצלעך פון אזא גוטע האלץ פון מילה האלץ היו על גביו, איז געווען העכערן טיר זו למעלה מזו זו למעלה מזו און מיט דעם אלעם מ'וועט באלד זעהן אז ביי א מבוי איז עס יא כשר העכער צוואנציג אמות לויט רב אז מען לערנט עס ארויס פון היכל. דארף דאך אויך ווייטער זיין צוואנציג אמות, פרעגט די גמרא ווער זאגט דיך אז ס'איז געווען אויפן היכל, והאי מאי תיובתא, דילמא כי תניא ההיא די משנה וואס אונז האמיר געלערנט פון אמלתראות דאס איז באולם תניא, ביים פתח פונעם אולם, און נישט ביים פתח פונעם היכל. פרעגט די גמרא צוריק דער וואס פרעגט אים אפ, והאי מאי קושיא, נו וואס פרעגסטו מיך אפ, דאס איז בכלל נישט קיין קשיא, ווייל דילמא תבנית היכל כתבנית אולם, די טיר פונעם היכל איז אויך געווען פונקט ווי די תבנית אולם, ממילא איינמאל איך זעה אז די תבנית אולם האט אמלתראות, און די תבנית היכל, די געשטאלט פונעם היכל האט אויך געהאט אמלתראות, און מיט דעם אלעם זעה איך אז די אמלתראות איז נאר כשר ווען די טיר איז צוואַנציק. און פון אין די גמרא פירט אויס די קשיא אלמה אמר רבי אילעא אמר רב, רב האט דאך בפירוש געזאגט אז ס'איז דא צוויי קולות ביי די קורה וואס מען לייגט ביי א מבוי, אויב ס'איז רחבה ארבעה ס'איז ברייט פיר טפחים אף על פי שאינה בריאה די קורה, רעדט מען דאך נישט דא פון א צורת הפתח וואס איז גענוג א קנה א בענדל, ס'דארף זיין אזוי ברייט צו קענען האלטן א ציגל. זאגט אבער רב ס'דארף נישט זיין אזוי ס'דארף נישט זיין באמת שטארק מ'זאל קענען ארויף לייגן א שורה ציגל אויף דעם ס'דארף נאר זיין אזויווי פון פעיפער געמאכט ברייט פיר טפחים אף על פי שאינה בריאה דאס איז איין קולא און נאך א קולא זאגט רב ואם יש לה אמלתרא אויב די קורה האט אמלתרא איז אפילו גבוהה יותר מעשרים אמה אפילו די קורה ליגט העכער צוואנציג אייל

וואס? און מיט אמלתרא, ענפערט די גמרא אמר רב יוסף, אמלתרא, דאס איז נישט בשם, דאס איז נישט אמר רב אילעא אמר רב, די הלכה פון אמלתרא, אפילו גבוהה יותר מעשרים אמה, דאס איז א ברייתא. ס'איז א טעות, רב נישט רב אילעא האט געמיינט אז רב זאגט עס, ס'איז א ברייתא. סאו קענסט נישט פרעגן אויף רב פון דעם. מאן קתני לה פרעגט די גמרא ווער האט געלערנט די ברייתא? אפשר איז עס א ברייתא משובשת? קענסטו מיר נישט פרעגן. אמר אביי ווער זאגט אז ס'איז משובשת והא חמא בריה דרבה דרבה בר אבוה קתני לה און אונז ווייסט מען דאך אז חמא בריה דרבה בר אבוה ווען ער לערנט ברייתות איז עס די געהעריגע גוטע ברייתות נו האב איך א קשיא יעצט פון די ברייתא אויף די משנה אויף רב ותיהוי אמלתרא מתניתא ותקשי לרב וואס האבן מיר געזאגט? נישט רב האט געזאגט אז עס איז כשר אמלתרא עס איז א ברייתא משובשת נישט קיין ברייתא משובשת ס'איז א ברייתא פון חמא בריה דרבה, איז דאך ווייטער א סתירה אויף רב, אמר לך רב וואס ווילסטו פון מיר? למשל איך בין נישט דא, איך האב גארנישט געזאגט, איז דאך ווייטער שווער, ס'האט דאך נישט מיט מיר, דל אנא מהכא, נעם מיך, זאגט רש"י הרימני מכאן, נעם מיך אוועק, כאילו שתקתי ולא אמרתי דבר זה, איז מתניתא מי לא קשיין אהדדי, האסט דאך ווייטער א קשיא פון דעם ברייתא, זאגט רש"י ווייל דהא תניא לעיל בהדיא מבוי שגבוה מכ' יותר מפתחו של היכל, זעסט דאך שוין אז די רבנן לערנען עס ארויס מפתחו של היכל, סאו וואס ווילסטו פון מיר, וואס שיסטו אויף מיר? אלא מאי אית לך למימר וואס וועסטו דארפן זאגן תנאי איז א מחלוקת תנאים, נו נו, לדידי נמי תנאי, ס'איז א מחלוקת תנאים.

דרבנן מהיכל גמרי מתנייתא אהדדי לא קשיא פארוואס ווייל לרבנן קורה טעמא מאי פארוואס האלטן די חכמים אין די משנה אז א קורה וואס העכער צוואנציג אמות איז פסול דאס איז נישט ווייל מען לערנט עס ארויס פון פתחו של היכל נאר משום היכרא זאגט רש"י משום היכרא דליחזו אינשי ולידעו דתקנתא עבוד אבער וואס האבן די חכמים געהייסן לייגן א קורה ביים טיר פון א מבוי? נישט אז זאל הייסן א פתח אז מענטשן זאלן זיך נישט קומען פארמישן ארויסצוטראגן לאחלופי ברשות הרבים. און משום הכי מהני אמלתרא ווייל וויבאלד ס'איז א אינטערעסאנטע זאך כיון דמסתכלי ביה אינשי איז אפילו למעלה מכ' אמה איכא היכרא. איי וואס שטייט אין די ברייתא מבוי שגבוה פתחו של היכל יותר פתחו של היכל לסימנא בעלמא ער וויל דיר געבן א סימן זאלסט געדענקען די די מאס צוואנציג איילן אזוי ווי פתחו של היכל אבער נישט אלס פתח של היכל און אויב ס'איז העכער פתח של היכל די מבוי מיט די אמלתרא די קורה מיט די אמלתרא איז נישט גוט ניין ווייל די גאנצע זאך פון צוואנציג איז נאר כדי פאר א היכר, און אמלתרא איז א היכר אפילו העכער צוואַנציק. פרעגט די גמרא ורב נחמן בר יצחק, שטימט נישט הניחא אי לא סבירא ליה הא דרבה, שטימט זייער פיין אויב ער גייט נישט ווי רבה'ס שיטה, ס'איז דא א גרויסע מחלוקת אין מסכת סוכה, פארוואס די וואס די חכמים רבי יהודה קריגן זיך, אז סכך העכער צוואַנציק אמות, אנפאנג מסכת סוכה. אבער אויב האלט ער ווי רבה איז זייער שווער אלא אי סבירא ליה הא דרבה, אויב האלט ער רבה'ס הלכה שטימט עס נישט. וואס זאגט רבה ווייל דאמר רבה כתיב שטייט למען ידעו דורותיכם אז מען זאל וויסן כי בסוכות הושבתי, איז לערנט רבה פון דעם ארויס אז די חכמים האלטן אז סכך קען נישט זיין העכער צו ווייל עד עשרים אמה אדם יודע שדר בסוכה. און ס'איז מקיים די פסוק למען ידעו דורותיכם, אבער ווען די סכך איז למעלה מעשרים אמה, אויב די סכך חנה ליגט העכער צוואנציג איילן, אין אדם יודע, כאפט נישט א מענטש אז ער ליגט אין די די זיצט אין די סוכה משום דלא שלטא ביה עינא, און נאך אמאל, רבה האלט וואס די זאך פון סכך אז ס'דארף נישט זיין העכער צוואנציג איילן, מ'וועט שוין זען די גמרא שוין אויס יעצט על כל פנים חנה פארוואס פארוואס זאג איך אז עס דארף זיין סכך אונטער צוואַנציק מ'זאל עס קענען זען אלמא גבי סוכה נמי בהיכרא פליגי סאו ווען דו לערנסט יצחק אין מסכת סוכה די ערשטע סוכה סוכה שגבוהה למעלה מעשרים אמות פסול און רבי יהודה מכשיר סוכה איז ממש די זעלבע מחלוקת ווי דא אין מסכת עירובין אלץ היכר איז אויב אזוי אלמא גבי סוכה נמי בהיכרא פליגי איז איפלוגי בתרתי למה לי פארוואס דארפן זיך די חכמים מיט רבי יהודה קריגן צוויי מאל ביי היכר וואלט איך שוין אליינס פארשטאנען איינס מיטן צווייטן ענטפערט די גמרא צריכא איך דארף האבן ביידע מחלוקת ווייל דאי אשמעינן גבי סוכה וואלסטו מיר ווען געזאגט ביי סוכה אז די חכמים האלטן העכער צוואנציג איז נישטא קיין היכר ווייל בהא קאמר רבי יהודה וואלט איך געקענט מיינען דא זאגט רבי יהודה אז העכער צוואנציג איז אויך גוט וויבאלד מען זיצט זיך דארט אז מען זיצט איז דאך נישט שייך צו זאגן אז ס'נישטא קיין היכר מען הייבט אויף דעם קאפ כיון דלישיבה עבידא שלטא ביה עינא אבל מבוי ווען מען וואקט קען זיך א מענטש פארזעהן דלהילוך עביד אימא מודה להו לרבנן, קען זיין די רבי יהודה קריגן אויף די חכמים אז א כשר'ע סוכה העכער צוואנציג איילן, ווען די סכך ליגט העכער צוואנציג איילן ווייל זיי האלטן אז מען זיצט דארט, מען וואוינט דארט, מען עסט דארט, מען שלאפט דארט, איז דא למען ידעו, אפילו לויט רבה. אבער ביי מבוי.

וועגן דעם דארף מען זיך קריגן אין מסכת דארף מען זיך קריגן ביי עירבון זייער גוט יצחק ואי אשמעינן בהא אויב האט מען נאר געזאגט ביי עירבון בהא קאמרי רבנן דא זאגן די רבנן אז אויב ס'העכער צוואנציג איז פסול ווייל מען וואקט אבל בהך אפשר אימא מודו ליה לרבי יהודה אפשר זיי האלטן אז סכך וואס ליגט אונטער צוואנציג יעקב משה איז כשר צריכא חזקי האט געפרעגט אנפאנג שיעור מאי אמלתרא וואס מיינט אמלתרא איז דא צוויי וועגן רב חמא בריה דרבה בר אבוה אמר קיני ס'איז אזוי ווי אזוי ווי נעסטן פון פייגלעך וואס שטעקן זיך ארויס פון וואנט פון העכערן טיר פונעם אולם. פאר שיינקייט כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא אז דאס איז געווען פסקי דארזא גרויסע שיינע בימס פון ארז וואס איז געמאכט געווארן פאר נוי פאר שיינקייט איז זאגט די גמרא ס'דא א נפקא מינה להלכה מאן דאמר פסקי דארזא לויט דער וואס האלט אז ס'איז רב דימי פסקי דארזא איז כל שכן קיני איז זיכער קיני אויב אויב איז עס געמאכט געווארן באופן פון נעסטן איז עס נאך מער אינטערעסאנט, איז זיכער דא א היכר, מעג מען טראגן אין די מבוי, מאן דאמר קיני, אבל פסקי דארזא לא, ווייל עס איז נישט אזא היכר, איז קען זיין אז א מענטש זאל קומען ארויסטראגן אויף רשות הרבים.

אית ליה קלא וויבאלד די בימס פון ארז איז א חשובע זאך האט עס א קול קוקט יעדער איינער אויף דעם ממילא איז עס דא א היכר אויף דעם. פשוט האלט נישט מיט די גמרא. אלע זאכן גארנישט איבערבלייבן נאר די ביסל תורה וואס דו לערנסט. מען הייבט אן א פרישע גמרא ווער וויל מיטהאלטן? ווער וויל מיטהאלטן? נחמן ווילסט מיטהאלטן? סאו וואס האבן מיר געשמועסט? אויב מען האט א מבוי, וואס איז מוגדר א מבוי? אזוי ווי א דעד ענד, א גאס וואס אין די גאס גייען אריין טירן צו חצרות, יארדס, און אין די יארדס איז דא הייזער. איז מען מעג נישט טראגן אין די מבוי נאר אויב ס'איז דא א קורה פון אויבן, א ביעם. ווי הויעך דארף די קורה זיין, מעג די קורה זיין? ביז צוואַנציק איילן, העכער צוואַנציק איילן איז נישט גוט, וואס טוט זיך אויב א דיקע ביעם האלב ליגט אין צוואַנציק איילן, האלב שטעקט זיך ארויס אינדרויסן פון צוואַנציק איילן, וואס זאגסטו? מיר האבן א גאנצע סוגיא וועגן דעם, לאמיך דיר פרעגן וועגן א סוכה, ס'קומט יעצט יום טוב סוכות, און מען גייט שוין מאכן די הייליגע סוכה, ביז ווי הויעך מעג מען לייגן סכך? צוואַנציק איילן. וואס טוט זיך? כ'האב געהאט אזוי דיק סכך, אביסל רוקט זיך אריין אין די צוואַנציק, אבער פון אינדרויסן, ווי מעסט מען די צוואַנציק? פון אינדרויסן אדער פון די אינעווענדיגסטע חלק? לאמיך דיר בויען א סוכה, קוק. קוק, כ'האב געבויט א סוכה. אז מען נעמט א מעסטער און מען מעסט עס פון אינדרויסן מיט די סכך פון אויבן איז עס מער ווי צוואַנציק, פון אינעווענדיג די לערקייט, זאגט די הייליגע גמרא אינעווענדיג קוקטס אריין מקצת קורה בתוך עשרים, חלק פון די ביעם איז אין די צוואנציגער מקצת קורה למעלה מעשרים, אדער ביי סוכה מקצת סכך בתוך עשרים ומקצת סכך למעלה מעשרים, איז א מחלוקת. וואס איז סייווי נישט כשר, נו, כ'הער נישט? אויב איז דא אסאך סכך איז דאך גוט, איז דא אסאך שאטן. דארף נישט זיין קיין זון, פארקערט דארף זיין שאטן. גאנצע שאטן, אויב ס'איז רוב שאטן איז שוין גוט, אבער עס איז דא גאנצע שאטן, עס דארף נישט זיין קיין זון. און רבה האלט אז ביי מבוי איז כשר, און ביי א סוכה איז פסול. דאס איז א פשוט פארשטיין. איז מאי שנא במבוי דכשר, פארוואס ביי מבוי זאגסטו אז עס איז כשר? ווייל דאמרינן איך זאג, מאך דיך ווי דו זעסט נישט די אויבערשטע שטיקל, קלוש! למשל עס וואלט געווען א פעיפער פון אונטן איז דאך עס כשר? נו ביי סוכה נמי לימא קלוש. זאג ביי סוכה אויכעט מאך דיך ווי דו זעסט נישט די סכך פון אויבן קוק נאר פון אונטן. פארוואס זאגט רבה ביי מבוי איז כשר און ביי סוכה איז פסול? ענפערט די גמרא זייער שיין אי קלשת אויב דו וועסט זאגן ביי די סכך מאך דיך ווי דו זעסט נישט די אויבערשטע סכך האסטו שוין נישט קיין שאטן. האסטו שוין מער זון ווי שאטן, הויא לה חמתה מרובה מצילתה. פרעגט די גמרא, ניין כ'פארשטיי נישט, הכא נמי ביי א ביי א קורה ביי א ביעם ביי א באלקען ביי א מבוי קען איך אויך זאגן אי קלשת, הויא לה קורה הניטלת ברוח, איז עס א קורה א ביעם וואס קען אוועקפליען פון די ווינט. א ביעם וואס קען אוועקפליען פון די ווינט איז נישט כשר, ווי זאגט רבה אז ס'איז כשר ביי א מבוי, אלא על כרחך ווייל דו זאגסט מיר נעשו כשפודין של מתכת, למעשה פליעט ער נישט אוועק פון די ווינט, ס'איז מיר נישט קיין חילוק פארוואס ער פליעט נישט אוועק פון די ווינט, צו וועגן אויבן צו וועגן אונטן, איך מאך מיך ווי איך זע נישט פון אויבן, און די אונטערשטע חלק איז מיר גענוג צו זיין כשר. און איי, ער פליט ער פליט נישט אוועק פון דעם, ער ווערט ווי א אייזן, איז הכא נמי על כרחך נעשה צילתה מרובה מחמתה, דא די זעלבע זאך, זאל איך זאגן אז וואס? למעשה האב איך שאטן? למעשה האב איך שאטן און ס'איז כשר'ע סכך ענטפערט די גמרא אמר רבא מפרזקיא אין אמת'ן אריין ביסט גערעכט. סיי א סוכה סיי א מבוי דארף זיין כשר. נאר פארוואס זאגט רבא ביי סוכה סוכה דליחיד היא? געווענליך א מענטש מאכט זיך א פריוואטע סוכה איז לא מדכר. זאגט רש"י לא מדכר אונטן. לאמיר זאגן וואס וואס וועט זיין ווען זימנין דמשתקלא מקצת עובי הסכך און אויך איז עס נאך קוק. וואס הייסט אז די אונטערשטע חלק סכך וועט אראפ פאלן? און דו וועסט נישט כאפן נישט צולייגן קאפ, ווייל למעשה קוקט מען ארויף זעט מען זיך פארדעקט די דאך מיט אביסעלע סכך, נישט כאפן אז יעצט האסטו שוין נישט קיין סכך כשר, ווייל די סכך איז העכער צוואנציג, איז לא מדכר, אבער מבוי וואס איז באלאנגט פאר א רבים מדכרי אהדדי. אדער רבינא ענטפערט נאך א תירוץ. סוכה איז א דאורייתא, אחמירו ביה רבנן די חכמים האבן מחמיר געווען אז ס'קען זיין אז ס'וועט אראפ פאלן די אונטערשטע חלק סכך און דו וועסט מיינען אז ס'איז דא סכך און דו וועסט בלייבן מיט די אויבערשטע סכך אבער מבוי וואס איז א דרבנן לא אחמירו ביה רבנן עלן די חכמים נישט מחמיר זיין האבן די חכמים נישט מחמיר געווען ווייל מ'דארף נישט מורא האבן עס וועט אראפפאלן די אונטערשטע חלק ביעם ס'וועט בלייבן נאר די אויבערשטע חלק ביעם מ'מאכט נישט קיין גזירה ביי א דרבנן. רב אדא בר מתנה מתני להא שמעתא דרבה איפכא, פונקט פארקערט שמעון. אז רבה זאגט ביי א מבוי איז פסול. און ביי סכך איז כשר ווען ס'שטעקט זיך ארויף אריין און פרעגט די גמרא מאי שנא סוכה דכשרה פארוואס ביי סכך ווען ס'איז דא פארוואס ווען ס'איז דא אביסל סכך כשר כ'הער נישט

פסול! איינער האלט מיט? ער לערנט יעצט פארקערט! רבים איז דא פארקערט! אמר רבא מפרזקיא ס'איז פונקט פארקערטע סברה. סוכה וואס באלאנגט פאר א יחיד. רמי אנפשיה. ווייסט ער קיינער קען מיר נישט דא העלפן איך מוז אליינס מאכן מיין סוכה. מילא קוקט ער אז זאל זיין גוט ומדכר. מבוי דלרבים מיר ס'באלאנגט דאך פאר רבים איז יעדער סמכי אהדדי יעדער פארלאזט זיך אויפן צווייטן ולא מדכרי. און מען וועט נישט מען וועט נישט כאפן ווייל דאמרי אינשי ס'איז דא אזא סעיאינג ביי מענטשן א שפריכווארט קדירא א טאפ דבי שותפי וואס באלאנגט פאר צוויי בעלי בתים לא חמימא איז נישט הייס ולא קרירא און ס'איז נישט קאלט פארוואס ווייל ער טראכט דער אנדערע וועט שוין אראפדרייען די פייער דער אנדערע וועט שוין ארויפדרייען די פייער איז די זעלבע זאך ביי מבוי האבן די חכמים געטראכט אוי וויי כ'האב מורא אז אויב די אונטערשטע חלק פונעם באלקן וועט אראפקומען וועט קיינער נישט צולייגן קיין קאפ צו ס'איז כשר צו נישט ווייל יעדער פארלאזט זיך אויפן צווייטן. וועגן דעם האבן זיי שוין געזאגט לכתחילה אז אפילו ס'שטעקט זיך אראפ און ארויף איז שוין פסול. אבער א סוכה אז דו האסט סכך אין די צוואַנציק, וואס גייט מיך אן אז דא העכער צוואַנציק גייט עס אראפפאלן? ס'וועט דאך זיין סוכה האט זיך זיכער. רבינא אמר נאך א תירוץ סוכה איז א דאורייתא לא בעי חיזוק. דארף מען נישט מאכן קיין גדרים וואס צו יאגן פאר מענטשן זענען זייער נזהר ביי דאורייתא. מבוי וואס איז א דרבנן און מענטשן זאגן נו. דארף מען זאגן ניין נישט דא קיין נו. נישט דא קיין נו. אז עס שטעקט זיך ארויס און אריין איז שוין פסול. למעשה וואס פסק'נט מען? וואס איז וועש וואס פסק'נט מען? ווייל ס'קומט נישט אויס פאר אונז אזוי די די הלכה, סיי די הלכה פון מבוי און סיי די הלכה פון ווער בויט זיך אזא גרויסע סוכה פון פערציג פיס? אבער אפשר מיט די צייט דא אין שטעטל וועט מען מאכן אזא גרויסע סוכה פאר די גאנצע שטאט שמחת בית השואבה וועט מען דארפן וויסן מיר דארפן וויסן עטס דאך זיין פון די פון די נאך אביסל זענט עטס די סדרנים יא? עטס מאכן א גרויסע סוכה וואס זאל מען טוהן? טאר דאך נישט זיין סכך העכער פערציג פיס. ענטפערט די גמרא, זאגט די גמרא רבה בר רב עולא אמר זה וזה פסול, רבא אמר אזוי פסק'נט מען זה וזה כשר, שטעקט זיך אריין סכך, פארוואס ווייל חלל סוכה תנן, דף ג עמוד ב', חלל סוכה תנן, ווען די משנה זאגט עשרים אמה, זאגט רש"י עשרים אמה שהוזכרו בין במבוי בין בסוכה, רעדט מען נישט פון אינדרויסן דעם מעסטן, רעדט מען אחללא קיימא, מען רעדט פון אינעווענדיג. אמר ליה רב פפא לרבא, תניא דמסייע לך כ'האב א ברייתא וואס איז א ראיה צו דיר, מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה יותר מפתחו של היכל ימעט, און והיכל גופו חללו עשרים, די חלל פונעם פתח ביים היכל איז געווען צוואנציג, העכער די צוואנציג איז נאך געווען די משקוף, דעם שוועל, זעה איך פון דא אז מען רעדט פון די חלל. פרעגט די גמרא איתיביה רב שימי בר רב אשי לרב פפא כיצד כ'האב דאך א ברייתא כיצד הוא עושה וויאזוי מען מאכט שוין די מבוי מניח קורה משפת עשרים ולמטה איז דאך משמע פון די ברייתא אז די גאנצע באלקען דארף זיין אין די צוואנציג אמות. קאש איז פאר א פאפע אדער פאר ראובן? די קאש איז אויף ראובן. אייז ווען רעדסטו מיט ביי רב אשר און רב פאפע? יא. אויף די קאש איז וואס זאגט איר חלל? חלל. אה, פון די ניין, זאגט די ברייתא, מניח כוירע מצוות עשרים אלא מעלה.

און דאס קען אפילו זיין פון אויבן ווייל די קורה די חלל כ'הער נישט וואס? וואס? וכי למטה אם בא לעשותו נמוך אויב ווילסטו לייגן די קורה זייער אונטן מניחה משפת עשרה טפחים ולמעלה ווייל דפחות מעשרה לא הוי מבוי מען רעדט דא אזוי סאך וועגן עשרים אמה, קענסט מיר זאגן ווי אזוי קען איך אויסרעכענען עשרים אמה? וואס איז א אמה? וויפיל טפחים? זאגט די הייליגע גמרא ס'איז דא אמאל וואס מען רעכנט א אמה זעקס טפחים, און ס'איז דא אמאל אז מען רעכנט א אמה פינף טפחים איז אביי זאגט משמיה דרב נחמן ווען ס'קומט צו סוכה ווען מ'דארף רעכענען אמות ביי סוכה און אדער ס'קומט צו ביי מבוי מ'דארף רעכענען די עשרים אמה פון א מבוי איז אלץ אמה בת חמישה אלץ רעכענט מען אזוי פינף טפחים איז א אמה ווען ס'קומט צו כלאים ווען ס'קומט אוועקצוגיין ווישע איינצופלאנצן לעבן א וויינגארטן תבואה און דארט איז אויך דא געוויסע באלד וועט מען זעהן וויפיל אמות מ'דארף אוועקגיין איז דארט רעדט מען לחומרא אמה בת ששה דאס טייטש מ'גייט אלס לחומרא ווען ס'קומט צו סוכה לייגן סכך ביז ווי הויעך איז כשר ביז צוואנציג רעכנט די קליינע שיעור פֿינף טפֿחים. ווען ס'קומט אַוועקצוגיין פֿון כּלאים, אַוועקצוגיין פֿון אַ ווײַנגאָרטן, רעדט מען פֿון די גרויסע. פֿרעגט די גמרא אמת מבוי באמה בת חמשה למאי הילכתא? לגבי וואָס? לכאורה רעדט זיך פֿון לגובהו, פֿון די הויכקייט פֿון די סכך, די הויכקייט פֿון, אַ מבוי, מבוי, לגובהו, פֿון די הויכקייט פֿון, און אויכעט ולפּרצת מבוי. אז מען דארף אויסמעסטען די טיר פון א מבוי געשטאנען אין די משנה ביז צען אמות איז כשר די עפענונג פון א מבוי צו טראגען אנישט דארף מען עס קלענער מאכען רעדט מען אויכעט פון די קלענערע שיעור אבער והא והא איכא משך מבוי בארבע אמות דלקולא שפעטער גיי מיר האבען אויף דף ה' אז די היתר פון א פון א לחי אדער א קורה דאס איז דווקא ביי א מבוי אז איינער וואוינט ביים רשות הרבים מיט א מיט א חצר און ס'פאלט אים אראפ זיין וואנט. איך קען נישט לייגן דארט א לחי אדער א קורה, לחי אדער א קורה איז נאר ביי א מבוי, איז דא א גאנצע מחלוקת וואס איז די שיעור פון א מבוי, ס'דארף זיין פיר אמות לאנג, טיף, נו אויב דו זאגסט אז אלע זאכן פון א מבוי רעדט מען פון וואס? אמה בת חמשה קומט אויך ארויס א קולא, אז דו העסט האבן א מבוי פון פיר אמות וואס פון די קלענערע שיעור קען מען שוין לייגן א לחי אדער א קורה. ס'איז א קולא. עכט איז עס נישט קיין כשר'ע מבוי. עכט דארף מען עס ווען רעכענען פון זעקס. מ'דארף מאכן א געהעריגע וואנט דא. אזוי ווי ווען א מענטש האט א חצר ביים רשות הרבים. ס'איז דאך א קולא. דו זאגסט דאך אזוי. אלעס ביי א סוכה און מבוי איז ביי פינף. ווייל דאס איז די קולא. ווייל דאס איז א חומרא. און ביי כלאים איז דאס א חומרא.

קוק אין רש"י ווייל דאי לאו לחומרא וואס עפעס זאגסטו דא אזוי און דא אזוי הא לא תנן בהו שיעורא ענפערט די גמרא כ'וועל זאגן אז די די אז ער גייט ר' נחמן גייט כמאן דאמר בארבעה טפחים ס'דא א שיטה וואס ס'האלט אז אפילו ס'איז טיף פיר טפחים קען מען שוין נוצן א לחי אדער א קורה מ'רעדט בכלל נישט פון קיין אמות. איז זייער גוט, שלום על ישראל, אלע אמות ביי מבוי, גיי איך לחומרא, לגובהו ולפירצה. אדער ואיבעית אימא, ווען ר' נחמן זאגט אז די אמות פון א. אין אמת'ן אריין האלט ר' נחמן אז דארף זיין טיף, א מבוי דארף זיין טיף. פיר אמות. ווען ער זאגט אמת מבוי רעדט ער רוב אמות פון א מבוי לגובה ולפרצה. די פרט טאקע דארף אויך טאקע זיין לחומרא. אמת סוכה באמה בת חמשה, ר' נחמן זאגט אז סוכה מעסט מען אמות פון פינף טפחים למאי הלכתא. לכאורה לגובה, די סכך טאר נישט זיין העכער צוואנציג אמות לחומרא פון די קלענערע שיעורים. ולדופן עקומה. עטס קענטס די הלכה פון דופן עקומה? עטס האטס א געבויטע סוכה אינדאר? לאמיר זאגן א מענטש שניידט אויס אינמיטן זיין שטוב די דאך און ער לייגט ארויף סכך, איז כשר נחמן? אבער די ווענט ליגן נישט ביז די לאך, די לאך איז נישט, ער האט נישט אראפגענומען די גאנצע זאך, ער מאכט א סקיי לייט אינמיטן די דיינינג רום. אבער די ווענט זענען ווייטער, סאו ווען דו זיצט אונטער די סכך האסטו נישט קיין פיר ווענט, ווייל די ווענט זענען נאך די דאך, איז די הלכה אויב איז נישט דא קיין ד' אמות פון די וואנט ביז די סכך, זאג איך דופן עקומה, די וואנט בייגט זיך איין, סאו ס'איז א כשר'ע סוכה, קענסט האבן פון אלע פיר זייטן, אויב איז נישט דא קיין ד' אמות, אט לאמיר זאגן ס'איז דא ווייניגער ווי ד' אמות סכך פסול, דאך וואס איז נישט כשר פאר סוכה זאג איך אז ס'איז סאו לכאורה ווען ר' נחמן זאגט אז וויאזוי רעכנט מען די ד' אמות מען רעכנט עס פון די קליינע פון די קלענערע טפחים וכו' יא לחומרא אבער והא איכא משך סוכה בארבע אמות דלקולא ווי גרויס דארף זיין א סוכה דתניא רבי האלט אומר אני כל סוכה שאין בה ד' אמות על ד' אמות א סוכה מוז האבן א מינימום פון אכט פיס אויף אכט פיס סאו אויב דו זאגסט מיר אז מ'רעכנט עס פון די קלענערע שיעור, קומט דאך אויס א קולא אז מען קען שוין נוצן די סוכה אפילו באמה בת חמשה טפחים, איז דאך עס א קולא, איז קודם כל ענטפערט די גמרא רב נחמן גייט ווי רבנן, די רבנן זאגען דאך אז די שיעור פון א סוכה איז אן אמות, אפילו אינה מחזקת אלא ראשו ורובו ושולחנו, דארף נישט קיין אמה.

רעדט מען לגובה ולפרצה אדער איבעית אימא לעולם רבי היא אין אמת'ן אריין גייט ער ווי רבי רב נחמן האלט אויכעט אז וואס אז מען דארף האבן א סוכה וויפיל ד' אמות אויף ד' אמות ורוב אמות קאמר דארט וועט מען טאקע מעסטן די אמות ביי זעקס די גרעסערע. לאמיר גיין צו כלאים, אמת כלאים באמה בת ששה למאי הלכתא, לקרחת הכרם און למחול הכרם, ווער ס'לערנט מסכת כלאים משניות ווייסט וואס דאס מיינט. ס'איז דא אמאל קרחת הכרם, האסט א גרויסע וויינגארטן, און אינמיטן פון די וויינגארטן האט זיך אויסגעפליקט א קרחת, ס'איז געווארן באלד אינמיטן די וויינגארטן, איז די שאלה ביז ווי, הייסט קרחת הכרם, א ריזיגע וויינגארטן פון א מייל גרויס, און אינמיטן איז געשטארבן איך ווייס טויזנטער ביימער, צו איך מעג איינפלאנצן אינמיטן א וועדזשטעבל, ווייל סתם אזוי איז דא א הלכה אז מען דארף אוועק גיין פון א כרם, ס'איז דא א שיעור וויפיל מען דארף אוועק גיין פון א כרם, אבער די שאלה איז וואס טוט זיך אינמיטן? און די זעלבע זאך למחול הכרם, דתנן, קרחת הכרם, מ'עט שוין באלד זען וואס ס'מיינט א קרחת הכרם, איז בית שמאי אומרים ס'דארף זיין כאטשיג עשרים וארבע אמות, אויב איז נישטא קיין פֿיר און צוואַנציק אמות אין די קרחת, קען מען נישט ברענגען דארט קיין תבואה, וואס הייסט כלאים, בית הלל אומרים זעכצן אמות, שש עשרה אמות, באלד וועט מען זען וואס מיינט קרחת. מחול הכרם, וויפיל איז די שיעור אז מ'מעג איינפלאנצן א מחול הכרם, ארום הכרם? שמאי זאגן שש עשרה אמות ובית הלל אומרים צוועלף אמות שתים עשרה אמות איז די משנה מסביר איזו היא קרחת הכרם אונז לערן מיר יעצט א משנה אין מסכת כלאים וואס איז דאס א קרחת הכרם? כרם שחרב אמצעיתו א כרם וואס איז אפגעשטארבן געווארן אינעווענדיג אינמיטן די וויינגארטן איז לויט די בית הלל אין שם שש עשרה אמות אויב איז נישט דא קיין זעכצן אמות אינמיטן אויב איז נישט דא קיין זעכצן אמות אינמיטן לא יביא זרע לשם, טאר מען נישט ברענגען דארט קיין תבואה, פארוואס? ווייל אויב איז נישט דא קיין זעכצן אמות ווערט עס בטל צום כרם, איז כאילו דו פלאנצט איין אין א כרם. היו שם שש עשרה אמה, אויב האסטו דארט זעכצן אמות איז עס א מקום חשוב בפני עצמו, הייסט עס נישט ווי דו פלאנצט איין כלאים בכרם, און ביז וויפיל מעג איך איינפלאנצן, לאמיר זאגן דאס איז די כרם, יא? דאס איז די כרם אינמיטן די, אינמיטן די, די, דאס איז די שער בלאט? אה, עוז והדר האט פיקטשערס אין בעק? וואס רעדסטו? האט זיך שוין גענייעט צייטן, געקוקט אריין אין פיקטשערס אין בעק. יא, ס'דא א פיקטשער. שוין, ס'ווערט שוין א געהעריגע שיעור. זאג אים אבער ער מעג זיך שעמען, ער געט ארויס א גמרא אן מהרש"א. וועסט אים זאגן וועסט אים טרעפן? זאג אים ראש ישיבה מעג זיך שעמען. זייער פיין אבער קיינער דארף עס דער פשרן א תלמיד. קיינער דארף עס נישט. זיי לייגן מהרש"א. שוואכע פיקטשער. דיר ווייזן ארטסקראל פיקטשער וועסטו זען פאר א פיקטשער. שוואכע פיקטשער. וועסט אים אויך זאגן אז ס'איז שוואכע פיקטשערס? קוק א פיקטשער אין ארטסקרול, ס'מיינט א קרחת הכרם און א מחול הכרם. איז נותן לו כדי עבודתו, דארפסט א וועג, קענסט אה, אויב האסטו זעכצן אמות הערשי איז א מקום חשוב, קענסטו נאכנישט איינפלאנצן די גאנצע זעכצן אמות, סאו לאמיך מאכן א פיקטשער דא, א היימישע פיקטשער, קוק דא, דאס איז דער כרם, פול מיט שורות ביימער, אינמיטן האט אפגעשטארבן ביימער, קענסט נישט די גאנצע מיטן אנפולן מיט תבואה ווייל ס'איז א עקסטער, דארפסט אוועקגיין פון די ביימער כדי עבודתו, פיר אמות, פיר אמות איז איז די שיעור וואס די אקסן אקערן, סאו ביז פיר אמות איז נאך א חלק פונעם כרם, סאו פיר אמות בלייבט דא, פיר אמות בלייבט דא, בלייבט איבער אינמיטן. אַכט אמות, דאס איז א שיעור חשוב פאר די בית הלל אז ס'הייסט נישט קיין כרם. ווייטער, כ'הער נישט. די אכט אמות קענסטו איינפלאנצן ווייץ, ווייל ס'איז נישט קיין כרם. אה אה אה א מחיה, וזורע את המותר, ואיזו היא מחול הכרם, נישט זעכצן צוועלף, ואיזו היא מחול הכרם, וואס מיינט א מחול? מחול איז בין כרם לגדר, קוק אויף מיין פיקטשער וואס איך ווייז דיך דא, דאס איז די כרם, דא די געיט, מ'פלאנצט דאך נישט איין ביזן געיט, מען פלאנצט סתם מען זאל זיך קענען ארום וואקן און ארום פארן מיט א בקר מיט די כלים צו קענען ארבעטן אויפן כרם, סאו דאס הייסט די מחול, איינע פון די פשטים איז א מחול איז אזוי ווי א טאנץ, ס'גייט ארום און ארום א רינג, איז בשיטת בית הלל איז אין שם שתיים עשרה אמה, אויב איז דא נישט דא קיין צוועלף אמה לא יביא זרע לשם, פארוואס? אבער ווען היו שם שתיים עשרה אמה אז ס'איז דא צוועלף איז נותן לו כדי עבודתו, געב מיך. פיר אמות לעבן די כרם וואס מען פלאנצט נישט איין, דאס איז חלק פון די כרם, בלייבט איבער וויפיל? אכט! שמאי האלטן אז עס דארף זיין נאך פיר, ווייל זיי האלטן מען פלאנצט נישט איין פיר נעבן דעם וואנט, ווייל ס'ווערט שוואך די פונדאמענט פון די וואנט, על כל פנים, וויאזוי רעכנט מען די אלע אמות? מיט זעקס טפחים לחומרא, פרעגט די גמרא והאיכא רצופין בארבע אמות דלקולא, ס'איז דאך דא א ס'איז דא אמאל ביי כלאים וואס מ'גייט רצופים, לאמיר זאגן ער האט איינגעפלאנצט זייער נאנט איינס צום צווייטן, געווענליך א א וויאזוי מאכט מען א כרם? שורות, יא, וויפיל האט מען איבער צווישן יעדע שורות? ד' אמות, אכט פיס, דאס איז א כרם, מ'זאל קענען ארבעטן, מ'זאל קענען דורכפארן מיט די בקר. וואס טוט זיך א מענטש מיט איין כרם הנטוע על פחות מד' אמות איז די שאלה איז צו ס'הייסט א כ. סתם אזוי ווען דו פלאנצט איין א איינצעלע וויין בוים ביז ווי דארפסטו אוועק גיין? זעקס טפחים! זעקס טפחים! מ'קען עס אריין פלאנצן דא א ירק. אז דו פלאנסט איין א כרם כאפט שוין כאפט שוין ד' אמות איז א חלק ד' אמות איז א חלק פון די כרם דא הייסט כרם ווייל דאס נוצט מען פאר כרם אבער רבי שמעון האלט אויב מען האט איינגעפלאנצט אזוי נאנט די שורות איינס צו דעם צווייטן דעק דא דאס איז נישט קיין כרם דא גייט מען אויסרייסן כרם הנטוע על פחות מד' אמות רבי שמעון אומר אינו כרם מען מעג איינפלאנצן דארט אינמיטן ס'הייסט מ'דארף אוועקגיין זעקס טפחים אבער ס'נישט דא די כרם, חכמים אומרים כרם, און די חכמים זאגן ורואין האמצעיים, איך זאג איך קוק יעדע צווייטע יעדע צווייטע שורה כאילו אינם, וואס ער גייט עס ארויסרייסן, אבער על כל פנים לויט ר' שמעון, אויב איז נישט דא קיין ד' אמות צווישן א שורה און א שורה, איז נישט קיין כרם, וואסערע אמות רעדט מען עס, באמות בת ששה, קומט דאך אויס א קולא. ווייל ווען מען רעכנט עס אין באמות בת חמשה איז עס א כרם איז עס כלאים בכרם איז קודם ענטפערט די גמרא רב נחמן גייט כרבנן דאמרי הוי כרם איז דאך נישט שייך די גאנצע זאך איבעית אימא לעולם רבי שמעון ורוב אמות קאמר על כל פנים ביז אהער האבן מיר געשמועסט אביי האט נאכגעזאגט בשם רב נחמן ס'ווענדט זיך ביי סוכה און ביי מבוי בת. חמשה לחומרא און ביי כלאים רבא משמיה דרב נחמן אמר ניין ס'נישט קיין חילוק כל אמות סיי די אמות פון כלאים און סיי די אמות פון סוכה ומבוי באמה בת ששה אלץ גייט מען באמה בת ששה אלא הללו שוחקות והללו עצבות.

עצבות מצומצמות לחומרא. נאכאמאל די זעלבע זאך, וואלסטו געקענט די זעלבע זאך פרעגן דא ווייטער, ניין? קען ווייטער פרעגן די אלע קשיות, ניין? ווייסט פארוואס? ווייל איך קען ווייטער זאגן לחומרא לקולא, אז דא דא חומרא איז דא דא קולא, ס'איז עפעס א. יעדער האט די זעלבע זאך, מ'גייט לחומרא, הללו שוחקות. זעלבע קשיות קען מען פרעגן דא אויך לכאורה. ענטפערן די זעלבע תירוץ, יא. מען קען מען קען רעכענען א טפח אזוי ווי א מענטש לאכט מער אפן פרייליך. יא, ס'ווערט אביסל גרעסער די אמה, און מען קען עס רעכענען ביי עצבות, אזוי ווי א מענטש איז צובראכן, כ'געדענק אין די גליון, געווען אמאל, געווען א שטיק צייט דו פלעגסט לייגן אין די גליון נאכן חידושים פון פון נאך לייט תורה, געדענק איך האב געהאט אזא שטיקל, זיבן יאר צוריק שוין? איך האב מיך יעצט דערמאנט פון דעם. דארף קוקן די גליון זיבן יאר צוריק ביי ביי די דעמאלטס האב איך געכאפט א צרה אז מ'גייט לייגן יעדע וואך א שטיקעלע פון פון די שירים. הללו, סאטמאר רב זאגט עס. א מענטש איז פרייליך איז די מח אים ברייט, שוחקות. א מענטש איז בעצבות איז ער שוין צוזאמגעצויגן. ווייסט וואס גייט זיין? מ'דארף זען צו זיין פרייליך. איך מיין א פרייליכע מענטש קען מער פארנעמען. ס'איז מער ברייטער. ברייטערע לעבן. ס'איז אים אלעס גרינגער. ווען א מענטש לאכט. ווערט אים ברייטער די פנים. ווען א מענטש איז בעצבות. הייבט ער די נאז ווערט אים לענגער. איז ענטפערט ענטפערט רבא משמיה דרב נחמן די זעלבע תירוץ. ביי סוכה און ביי מבוי מעסט מען עס. שוחקות. פארקערט. פארקערט. וואס איז מיט דיר? אמות כלאים מודד אותם בטפחים גדולים? לחומרא. און ביי סוכה און מבוי מעסט מען עס ב. געלויבט די הייליגע באשעפער אז אונז זעמיר זוכה. יא? זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא. אה, נו ווילסט קומען זאגן דא ברבים וואס בעלזער רב האט געזאגט?